פראדוקט, מיט זיין זאך, מיט זיין זאך וואס ער, וואס ער האט ערפינדן, און איינער האט אנגעפאנגן אויסטיילן פאר די עולם גוטע וויין, אונגערישע וויין, דארט איז געווען איינער וואס האט שוין, וואס האט שוין טועם געווען אונגערישע וויין, האט זיך אנגערופן, נע, דאס איז א ליגנער, ער פארקויפט דא, ער פארקויפט ענק, ער פארקויפט ענק אונגערישע וויין, אבער דאס איז נישט קיין אונגערישע וויין. מען האט אים געזאגט וואס הייסט דו רעדסט אזוי אויף אים, ער זאגט איך האב שוין טועם געווען אונגערישע וויין, דער רבי האט געזאגט אזוי וועט זיין ווען משיח וועט קומען, ווער עס האט מיך טועם געווען, ווער עס האט שוין טועם געווען אביסל פון מיין מיין התחזקות, פון מיין שכל, פון מיינע דיבורים, משיח וועט אויסטיילן פון די יין המשומר, וועט ער יעדן איינעם געבן, איינעם וועט ער געבן וויליאמסבורגער וויין, איינעם וועט ער געבן, איינעם וועט ער געבן בארא פארקער וויין, איינעם וועט ער געבן טראוויצער וויין, איינעם וועט ער געבן אזא וויין, ענק וועט מען שוין נישט קענען אפנארן ווייל עטס האטס מיך שוין טועם געווען. אז מ'איז טועם פון הייליגן רבינ'ס תורות, ווער ס'הערט דעם הייליגן רבינ'ס ווערטער, שוין ביי אים איז שוין די לעבן גאר אנדערש, ער דארף שוין נישט קיין אלקאהאל צו ווערן פרייליך, ער דארף זיך שוין נישט פרייליך מאכן מיט אנדערע אנדערע סארטן זאכן, מיט נארישקייטן, ער איז פרייליך, ער לעבט מיט אמונה, ער לעבט מיט'ן אייבערשטן, עס קומט יעצט די הייליגע יום טוב פורים, די מענטשן וואס ווייסן נישט וואס מיינט פורים, זיי טרעפן איינעם, נע, הייב אן טאנצן, ס'איז פורים אויף די וועלט, ס'איז פורים אויף די וועלט. כ'ווייס נישט, ס'פורים אויף די וועלט, דארף עפעס טוהן, דארף עפעס טוהן, ס'פורים אויף די וועלט. איך האב געטרינקען פון די אונגערישע וויין, איך בין פרייליך. איך בין פרייליך אינעווענדיג. איך בין פרייליך אינעווענדיג. איך ווייס די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער האט מיך ליב. די אייבערשטער איז גוט צו מיר. די אייבערשטער הערט מיך אויס ווען איך רעד צו אים. די אייבערשטער פירט מיך. אלעס וואס, אלעס וואס פאסירט מיט מיר איז נאר פאר מיין טובה.

און סיי ווי ס'דארפן צוריק קומען צום אייבערשטן, דער רבי האט געזאגט די וועלט ליידט יעדער איינער, דער רבי האט אמאל געזאגט מענטשן זאגן ס'איז דא א זאך ווי עולם הזה, עולם הבא, עולם הבא שוין נאכנישט דארט געווען, איך גלייב אז ס'איז דא עולם הבא, עולם הזה? כנראה דער רבי האט געזאגט איז דא די גיהנום אליין, יעדער מענטש ליידט, יעדער מענטש דארף זיך מוטשענען, ס'איז דא אבער א עצה ס'איז דא א גוטע וועג וויאזוי מ'קען נעמען פון די מוטשען און זיך ארויסדרייען פון דעם, וויאזוי? איך גיי צו די תורה, איך גיי צו די אייבישטער, איך מאך מיך א שיעור יעדן טאג לערן אביסל חומש, זאג איך נאכאמאל בחורים, כ'האב עס שוין היינט אפאר מאל געזאגט דא אין ישיבה אבער רוב בחורים זענען נישט דא געווען צופרי, שוין, כ'בין יעצט אנגעקומען, די וואך דארף מען שוין ענדיגן די סדרה, ווייל מיטוואך פאסט מען.

עס איז שוין די קומענדיגע פרשה. וואס הייסט? האסט דאך געמאכט זייער א שיינע ניגון יאסי, ער מאכט א ניגון וועלכע פרשה גייט די וואך? און ממש ער גייט פאר די ניגון יאסי, וועלכע פרשה גייט די וואך? און נעבעך, ביי מיר גייט א אנדערע פרשה. פארשטייסט? וואלסטו ווען יא געלערנט די פרשה פון די וואך, וואלסטו נישט געזינגען די ניגון ביי מיר גייט א אנדערע פרשה. וואלסט געקענט זינגען ביי מיר גייט פרשת צו. אפשר ביי דיר גייט א אנדערע פרשה, אפשר האסטו א פרשה אין לעבן, וואלסט ווען גענומען די פרשת השבוע וואלסטו נישט געדארפט זינגען ביי מיר גייט א אנדערע פרשה. אז דו ווייסט נישט וויסערע פרשה גייט די וואך קענסטו זינגען ביי מיר גייט א אנדערע פרשה יעדע וואך א צווייטע פרשה. ווייל מוהרא"ש זאגט א וואך וואס מ'איז נישט מעביר סדרה האט מען א אנדערע פרשה. הערסט די ניגון יאסי? שיינע ניגון, זאגסט וואס דו גייסט, גייסט חלש'ן פאר דעם ניגון. ער ווערט שוואך פון דעם ניגון? אוודאי. וועלכע פרשה גייט די וואך? האסט געמאכט א שיינע ניגון יאסי, וועלכע פרשה גייט די וואך? ביי מיר גייט א אנדערע פרשה. איך האב א פרשה איך דארף א שידוך, איך האב א פרשה איך האב מיט מיינע קינדער, איך האב א פרשה איך זוך א פרנסה, איך האב א פרשה איך האב נישט קיין הויז. אפשר וועסטו נעמען, אפשר וועסטו יא נעמען די פרשת השבוע, וועסטו נישט דארפן זינגען וועלכע, ביי מיר גייט א אנדערע פרשה. זייער שיינע ניגון. זייער שיין חוזק געמאכט, יא, ביי מיר גייט א אנדערע פרשה, איך ווייס נישט וואסערע פרשה גייט די וואך, פאר וואס טאקע ווייסט ער נישט וואסערע פרשה גייט די וואך? אפשר וועט ער נעמען חומש זונטאג ביז שני, ווען איז שנים מקרא ואחד תרגום, מאנטאג וועט ער נעמען די חומש פון שני ביז שלישי, שנים מקרא ואחד תרגום, וועט ער זינגען וועלכע פרשה גייט די וואך, פרשת צו, ביי מיר קיין שום אנדערע פרשה גייט נישט, כ'האב פרשת צו, דאס איז מיין פרשה, כ'בין חי, איך לעב מיטן אייבערשטן, איך לעב מיט די הייליגע תורה. איך לעב מיט משניות. יאסי געמאכט א סיום די דריי און פערציגסטע מאל. יאסי געמאכט א סיום די דריי און פערציגסטע מאל משניות. יאסי פייפט אייביג מיט די מויל ווען איינער ענדיגט מיר גייען פייפן פאר אים. נו נו. אַרײַנפֿײַפֿן. נײן, אַזױ װי יאָסי מאַכט. לאַ-לאַ-לאַ-לאַ, אַזױ. לאַ-לאַ-לאַ-לאַ-לאַ-לאַ. שױן. ברוך-השם, דרײַ און פֿערציק מאָל משניות. ברוך-השם, כ'האָב אָנגעפֿאַנגען מסכת יבמות, איך לערן יעדן טאָג אַ ביסל גמרא. איך װײ, איך װײס שױן װאָס צו טאָן פּורים. איך װײס שױן װאָס צו טאָן פּורים. איך גײ זײַן זײער פֿרײלעך פּורים. איך גײ אױפֿשטײן פּורים צו פֿרי. גײ מיך טובֿלען. איך טובֿל מיך יעדן טאָג. שלא אויף דעם הייליגע באשעפער, רבי נתן האט געזאגט, רבי נתן איז צוריק געקומען פון די מקווה, רבי נתן האט געהאלטן א וואך פארן הסתלקות, און שבת צופרי איז ארויס א שמועה אז די דאך פון די מקווה איז איינגעפאלן, געווען אינמיטן ווינטער, אוי איז קאלט אינמיטן ווינטער, אין אוקריינע איז אזוי קאלט ווי דא, אזוי קאלט ווי דא, גארנישט קעלטער, דא איז אויך גוט קאלט, אזוי קאלט, צוואנציג דעגרי, דארט איז עס נאר אנדערע מען רעכנט אנדערש די נאמבערס, עס איז אונטער זירא.

מקווה טייטש מקווה. מקווה, בפשטות מען רופט עס מקווה, מקווה מיינט איינגעזאמלט. מען דארף זיך טובל'ען אין וואסער, אויב וואסער רינט, אויב עס האט א לאך, איז עס נישט קיין מקווה. מקווה מיינט איינגעזאמלט, די וואסער שטייט פערציג סאה איינגעזאמלטע וואסער, רעגן וואסער, טובל'סט זיך אין דעם, ווערסט ריין. אבער עס איז דא א פסוק אין ירמיהו, ישעיהו, מקווה ישראל. מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, מקווה טייטש אויך האפענונג, דער אייבערשטער איז די האפענונג פאר אידישע קינדער, האט ר' נתן געזאגט, איך זאג צו, איך בין מבטיח, ווער ס'וועט גיין אין מקווה יעדן טאג און אין זינען האבן זיך צו טובל'ן פארן אייבערשטן, וועט ער ביים סוף אלעס פאררעכטן. מער פון דעם זאלסטו וויסן מרדכי לייב האט דער רבי געזאגט א טאג וואס מען זאגט נישט קיין תחנון האט דער רבי געזאגט אז דארף מען אפילו אכטונג געבן אפילו נישט אנצוהייבן דעם טאג אפילו נישט גיין דאווענען אן מקווה סתם סתם א מענטש לאמיר זאגן איך בין שפעט איך ווייס קודם גיי איך דאווענען איך וועל באלד גיין אין מקווה האט דער רבי געזאגט ווייסטו פון דעם יואליש אמאל געווען ראש חודש ביים רבי'ן און דער רבי קומט אריין אין בית מדרש ר' נפתלי האט שוין געלייגט טלית און תפילין און דער רבי זאגט, נפתלי, ביסט געווען אין מקווה? זאגט ער, ניין. און דער רבי זאגט, וואס הייסט? א טאג וואס מען זאגט נישט קיין תחנון, דארף מען נאך מער מקפיד זיין. דער רבי האט אים געהייסן אויסטון טלית און תפילין, דער רבי האט אים געהייסן גיין אין מקווה. איר ווייסט שוין וויאזוי צו טון פורים? מען שטייט אויף צופרי פורים, ווער וויל א סדר היום פאר פורים? איך שטיי אויף צופרי פורים, גיי, איך גיס מיך אפ נעגל וואסער, איך טו מיך אן, איך טו אן מיינע קאסטיומס, מיין פארשטעלאכץ, רבי נתן זאגט, צוריק אין די מורא'דיגע סודות, פארוואס פורים פארשטעלט מען זיך, מען טוט זיך אן אנדערש, מען טוט זיך אן ווי, מען מאכט נאך אומות העולם, ער טוט זיך אן ווי דער טשייניזער, דער טוט זיך אן ווי דער רוס, און דער טוט זיך אן ווי אן אראבער, אלץ צו ווייזן אז ס'קומט שוין משיח און אלע פעלקער וועלן אלע צוריק קומען צום אייבערשטן. אלעס איז איינס, אלעס איז איינס, אלעס קומט צוריק צום אייבערשטן. איך שטיי אויף צופרי, איך טו מיך אן מיין פארשטעלאכץ, איך גיי אין מקווה, איך קום בית מדרש. בין איך אויפגעשטאנען פרי, איך האב נאך צייט צו לערנען. וויל איך קודם לערנען מיינע שיעורים, מיין חומש, מיין משניות, מיין גמרא, איז אויך דא צו זאגן תהלים, פורים, די הייליגע חכמים זאגן פורים איז א צייט וואס כל הפושט יד וואס מען בעט שטרעקסט אויס די הענט נותנים לו, נו, איך זאג א קאפיטל תהלים, פורים אינדערפרי וויל איך זאגן א קאפיטל תהלים, האב איך נישט קיין צייט, מען דאווענט שוין, איך גיי דאווענען, אנטון טלית און תפילין, הערן קריאת המגילה. צדיקים האבן געזאגט בשעת מגילה ליינען קומט אראפ אזאנע גרויסע אזאנע גרויסע ליכטיגקייטן אזאנע ישועות קומען אראפ מ'קען זיך אלעס מ'קען זיך אזוי פאררעכטן מ'קען זיך צוקלעבן צום אייבערשטן די הייליגע סאטמארע רבי פלעגט פורים טרינקען האט ער געזאגט אז עס לוינט זיך אראפצוקומען אויף די וועלט דערליידן אזאנע צרות צו קענען זוכה זיין איין מאל אין לעבן הערן קריאת המגילה ס'איז געווען צדיקים וואס נאך די מגילה ליינען זענען זיי שוין געווען שיכור די מגילה ער איז געווען אזוי ער איז געווען אזוי אזוי היי אזוי הויעך. פון די מגילה ליינען, אזוי ווי עס האט אים אוועקגעטראגן, עס האט אים ארויפגעטראגן, ער איז שוין געווען, ממש ווי געשפירט ער איז שוין נישט, שוין נישט די, די שטילע מענטש, ער איז שוין געווארן אזוי, אזוי ווי לעבעדיג, אזוי ווי ער האט געטרינקען. אויפגעשטאנען שפעט, מען רופט דיך, די חברים וואס גייען ארום צוזאמנעמען געלט רופן דיך, ווי ביסטו, ווען וועסטו מיר שוין קומען?

אויף איך טשיוויטי, נו? ווי קומט אריין טרינקען די ערשטע נאכט? פורים איז דא א מצוה צו טרינקען, פורים איז א, דארפסט טרינקען, אויך נישט אזוי ווי דו קוקסט אויס, ליגסט אויף דער ערד, קוילערסט דיך אין ברעכעכטס און שטינקעכטס. די פראבלעם איז נאר אז א שיכור, דו קענסט אים אפילו נישט ווייזן, אסאך מאל א קינד טראכט איך גיי אפכאפן מיין טאטע, איך וועל אים ווייזן ווי אזוי ער זעט אויס, איך וועל אים אפכאפן, איך וועל אים. מדרש פארציילט אז קינדער האבן אמאל נישט געוואוסט וואס צו טון מיט א טאטע און מען האט געטראכט מען האט געזען אמאל א שיכור ליגט אויפן גאס ליגט אזוי אין באמאכעכטס און ברעכעכטס און רינט אים פון דער נאז פון דער מען האט געטראכט יעצט די טאטע איז געווען ניכטער לאמיר אים טראגן לאמיר אים ווייזן וויאזוי דער שיכור זעט אויס קוק אלע קינדער טאנצן ארום קאל סנאר נו

דא געווען אמאל א בחור האט אזוי א גאנץ פורים כ'מיין א גאנץ פורים קודם איז ער ארום געגאנגען נאך געלט אזוי געקומען סוף טאג האט ער געטרינקען זיך אראפ געזעצט געוויינט א גאנצע צייט און געזאגט באשעפער געב מיר באשעפער געב מיר משלוח מנות א שידוך כ'דארף שוין גארנישט ער איז געווארן א חתן געווארן א חתן נאך פורים געקומען א שידוך האט זיך אזוי געבעטן דעם אייבערשטן נאר דאס רבונו של עולם איך וויל א שידוך רבונו של עולם איך דארף משלוח מנות פון דיר רבונו של עולם איך דארף מתנות לאביונים

אזא מתנה וואס דער רבי האט געגעבן איז התבודדות תפילה, כ'קען רעדן צו די אייבערשטער. קען זיין עטס הערט עס שוין צו סאך דא אין ישיבה, וואס'ן מין מתנה? א מענטש אינדרויסן ער ווייסט נישט פון דעם, ער הערט עס די ערשטע מאל, דאס הייסט כ'קען רעדן צו די אייבערשטער? דאס הייסט איך געדענק איך האב עס געהערט די ערשטע מאל אלס בחור, א ברסלב'ער חסיד, מ'קען רעדן צו, דאס הייסט איך קען רעדן צו די, איך קען רעדן צו די אייבערשטער? איך קען רעדן צו די אייבערשטער אזוי ווי איך זעה אויס, איך קען רעדן צו די אייבערשטער, און די אייבערשטער הערט מיך אויס, און וואס דארף איך אים בעטן? קענסט בעטן וואס דו ווילסט, רעד צו אים אלע דיינע פריוואטע זאכן, וואס באדערט דיך, וואס דו טראכסט, דיינע פחדים, דיינע, וואס דו ווילסט נאר, טאקע? נו, די פראבלעם איז נאר, די בחור מ'זיצט שוין דא אזוי, מען זיצט שוין דא, ש'געט נאכאמאל, ש'געט נאכאמאל א דרשה פון התבודדות, פרוביר עס אויס, הייב עס אן צו טון. פרוביר עס אויס, הייב עס אן צו טון, יואלי, פרוביר אויס, גיי אין א זייט, הייב אן רעדן צום אייבערשטן, רבונו של עולם, רבונו של עולם, דאס וויל איך דיך בעטן, דאס וויל איך דיך בעטן, דאס וויל איך דיך בעטן. ביסט אויפגעשטאנען שפעט, נישט דא קיין גרופ, נישט דא קיין חברים, מען דארף קודם גיין צום בית מדרש, אנטון תפילין, דארפסט אויפזוכן א מנין ווי דו קענסט ליינען די מגילה, זאג איך ענק, פורים ביינאכט, שימי, דו מאכסט א גרופ?

שבת שבת ווי איינער ליינט אין פופצען מינוט די מגילה. געטראפן די ער געטראפן די שנעלסטע מנין. איי פון דיין הויז ביז אהין נעמט אויך צייט. דאס איז דאס איז דאס איז נישט וויכטיג. ס'דא מענטשן וואס זיי זעען יעדע וואך אין די פעיפערס. ס'דא גראסעריס וואס זיי ס'א מורא'דיגע וועג ווי אזוי מ'קען כאפן קאסטומערס. קענסט האבן א בעיגל פאר פאר פאר צען סענט. אבער דו זעסט נישט אז פון אונטן איז דא קליינע אותיות, מינימום ארדער פופציג דאלער. ער לויפט אהין, א בייגל פאר צען סענט, האט נישט ווי צו פארקן די קאר, פארקט ער עס ביי די פאמפ, קומט ארויס אים קאסט א בייגל, א טיקעט הונדערט פופציג דאלער. הונדערט פופציג דאלער האט אים געקאסט א בייגל פאר צען סענט. ניין ווארט, אייער האט יענע געשעפט פאר פֿינף סענט ביליגער ווי מיין ווי מיין געשעפט, און מענטשן גייען דרייען זיך א גאנצן טאג, דאס קויפט ער דארט און דאס קויפט ער דארט, און ער געמאכט מיט לייד אפאר גראשן, געמאכט מיט לייד אפאר גראשן. ער גייט הערן די מגילה, ער פארט אהין, אנדערע שטאט וואס דארט איז דא א בעל קורא וואס ליינט עס, מאכט עס א שידוך. וואס איז געשען, ער זיצט אין בית מדרש, ער טוט אויסהערן די מגילה ליינען, איך בעט דעם אייבערשטן פאר דעם, הייליגער באשעפער איך וויל זוכה זיין, איך וויל זיין, איך וויל זיין א ערליכע איד, איך וויל זיין צוגעקלעבט צו דיר, הייליגער באשעפער בזכות מקרא מגילה געב מיר מיין שידוך, הייליגער באשעפער בזכות מגילה ליינען העלף מיך געב מיך מיינע ישועות וואס איך דארף, נאכדעם איך האב געלערנט מיינע שיעורים, איך האב געהערט מגילה ליינען, איך האב אנגעטון די הייליגע תפילין, יעצט, נו, מען גייט יעצט גיין מאכן זיך באטעמט, איידעם ליידעם, יעצט מען גייט דא טאנצן דארט טאנצן.

עס דו מיר זכותים פון דעם. אייבערשטער העלפן אז מיר זאלן קענען האבן א פרייליכע לעכטיגע פורים. אלע בחורים זוכה זיין צו טרעפן זייער שידוך. אבער אז דו וועסט טרינקען אלקאהאל און וועסט אויפזיין ביינאכט און שלאפן בייטאג וועסטו גארנישט מאכן דיין שידוך זאל ווערן בעסער. וועסט אוועקשטופן דיין שידוך. על כל פנים איך וועל דיר נישט ברענגען קיין איך וועל דיר נישט ברענגען איך האב נישט דא קיין מיידלעך וואס טרינקען. פארשטייסט? טו מיר א טובה. אז ס'וועט אונטערקומען א מיידל וואס סמאוקט און וואס טרינקט, אפשר וועל איך דיר פרעגן צו דו ווילסט עס האבן, אבער נישט וועסט אויפשטעלן א שיינע שטוב, אזוי די זאכן וועט דיר גארנישט העלפן, וועט דיר גארנישט העלפן, ביינאכט איז געמאכט צו שלאפן, אדער צו לערנען, וואס ווייסטו וואס טוסטו ביינאכט, דרייסט דיך אין די גאסן?

די זמן איז אכט, וועט מען זיך וואשן מן הסתם זעקס דרייסיג זיבן וועט מען זיך וואשן פאר די סעודה, מ'וועט טאנצן דא, זיין לעבעדיג, און יעצט קומען דא לאז אפ, דארף נישט ארויף קומען, גייטס ארום ברענגען צדקה פאר די ישיבה, און אפילו וואס חתונה האבן, הערסט? אפילו וואס חתונה האבן, אויך דו שטייסט דא און יעדער ווייסט נישט ווי אהן און ווי אויס, ער קומט און זעצט זיך אוועק ביי מיר, קענסט מיר זאגן וואס דו ווילסט פון מיר? קענסט מיר זאגן וואס דו ווילסט פון מיר? וואס מאכסטו מיך משוגע? האסט א טאטע? האסט א מאמע? האסט א זיידע? האסט א באבע? לאז מיך אפ!